זאגט די הייליגע גמרא אונז האלט מיר דף כ' עמוד א', פיר שורות פון אויבן קומט היינט אביסל א לייכטע גמרא, זאגט די הייליגע גמרא אמר ליה רב פפא לאביי, מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא. מאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא, ס'א גמרא וואס רעזאנעיט זייער שטארק מיט היינט, מען ליינט די אלע מעשיות פון צדיקים און מען זעט אז די אידן האבן געלעבט מיט ניסים מיט רוח הקודש, און די שאלה איז פארוואס האבן מיר אונז נישט קיין ניסים, און די גמרא האט שוין אויך געהאט די שאלה, פרעגט די גמרא אי משום תנויי, האט עס מיט לערנען, איז כ'וועל דיר אויפווייזן אז היינט לערנט מען מער, און די זעלבע זאך איז ממש בזמנינו, וואס דער עולם לערנט אסאך אסאך מער. ווי מען פלעגט לערנען אמאל, ווייל ווי מ'וועט זען פון די גמרא איז נישט אלעמאל איז איז עס געוואנדן אין לערנען, עס איז דא נאך זאכן וואס שפילן א ראלע. זאגט די הייליגע גמרא, אי משום תנויי, איז עס ווייל לויט וויפיל מען לערנט איז בשני דרב יהודה אין די יארן פון רב יהודה אין די טעג פון רב יהודה כולי כולי תנויי בנזיקין הוה אלעס וואס מען האט געלערנט. אלעס וואס מען האט געלערנט איז געווען נאר אין סדר נזיקין, אבער ואנן קא מתנינן שיתא סדרי אונז לערנט מען אלע זעקס סדרים, און מען לערנט אלע פיר גמרות, ס'איז נאר דא גמרא אויף פיר פון די פון די זעקס סדרים, מילא אונז האמער אסאך אסאך מער תורה, און איך וועל געבן א ביישפיל כי הוה מטי רב יהודה בעוקצין ווען עס אנקומט צו די הלכות פון עוקצין, למשל די משנה וואס שטייט. אין טהרות, אז האשה שכובשת ירק בקדירה, מען וועט שוין באלד מסביר זיין וואס מען מיינט, ואמרי לה, אדער די אנדערע משנה וואס מען טרעפט אין עוקצין, אז זיי זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים, יעצט די הלכה איז אזוי, אז א פירא, א ירק, אדער א זית וואס האט אויף זיך א בלעטל אדער אן עוקץ, איז די הלכה אז דער אז דער עוקץ אדער בלעטל, ווייל ס'איז מער א הארטע זאך און איך קען מיט דעם אנכאפן די כלי באקומט עס א תורת יד. וואס מיינט עס? ס'מיינט אז אויב וועל איך אנכאפן דעם יד, כ'וועל אנכאפן דעם עוקץ און כ'וועל זיין טמא עט עס מטמא זיין עט עס מטמא זיין די פירא אויך. אזוי ווי א הענטל פון א טעפל. יעדער איינער פארשטייט אז א הענטל פון א טעפל האט נישט קיין דין בפני עצמו. די הענטל איז משמש דעם טעפל און ס'איז א חלק פון די כלי. סאו די זעלבע הלכה איז לגבי א פירא, און די זעלבע זאך עט זיין פארקערט, אויב איך וועל אנכאפן די פירא, עט די טומאה אריינגיין אין די יד, יד און פירא האבן דעם זעלבן דין, די טומאה פארט פון איינס צום צווייטן, די הלכה איז געזאגט געווארן ווילאנג דער יד אדער דער עוקץ איז הארט, ס'ארבעט טאקע ווי א יד, ס'ארבעט, איך קען גוט תופס זיין. די פרי דורך דעם דורך דעם עוקץ, וואס טוט זיך אויב איך האב עס געלאזט ווייקן? איינמאל איך האב עס געלאזט ווייקן ס'ווערט צעוועטשט, די איינציגסטע סיבה פארוואס איך לאז עס דארט איז פאר שיינקייט, פארלירט עס די דין תורת יד, און אז איך וועל אנכאפן דעם עוקץ וועט די טומאה נאכנישט אריינגיין אין די פרי. דאס איז די הלכה פון דארט. איז ווען רב יהודה איז אנגעקומען צו די הלכה האט ער געזאגט אמר האט ער געזאגט הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא, איך זעה דא די שווערע סוגיות פון רב און שמואל ווי רש"י זאגט בכל הגמרא וואס איבעראל אין די גמרא איז פול מיט שווערע פלפולים צווישן רב און שמואל, איך פיל דא ווי איך לאז מיך אריין אין און איך וועל זאגן די לשון פון רש"י כלומר טעם המשניות הללו קשה עלי ככל הקושיות של שני רבותינו מתקשים בכל הגמרא, אלעס וואס רב און שמואל האבן אנגעפרעגט אויף די גאנצע גמרא פיל איך דא, איך פיל די שוועריקייט. ואנן, זאגט די גמרא, קא מתנינן בעוקצין, תליסר מתיבתא ווי רש"י טייטשט אונז האמיר דרײַצן ברייתות, דרײַצן סארט ברייתות וויאזוי אונז זעמיר מפרש די סוגיות אין עוקצין, אונז האמיר משנת רבי, רבי חייא, משנת בר קפרא ולוי ותנא דבי שמואל, אונז האמיר יעדע משנה יעדע הלכה אין עוקצין ווערט ביי אונז מבואר אויף דרײַצן וועגן, אונז האמיר א מורא'דיגע ריבוי פון תורה. תוס' לערנט אז תליסר מתיבתא מיינט דרײַצן ישיבות, אין דרײַצן ישיבות לערנט מען היינט. די סוגיות פון עוקצין די שווערע סוגיות אין טהרות. זאגט אבער די גמרא ווייטער ואנן ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה, ער האט נאר אויסגעטון איין שיך, אתי מיטרא, אויסטון די שיך איז א ענין פון צער, א מענטש וויל ווייזן אז ער איז זיך מצער, די גמרא פארציילט אין תענית אזא מעשה, רב יהודה האט געזען ס'איז נישט דא קיין רעגן, האט ער זיך געגעבן א טו אויס די שיך, און אויפן ספאט איז געקומען רעגן, ואנן קא מצערינן נפשין אונז פאסטמיר ומצווח קא צווחינן אונז פאררופמיר יום תפילות ולית דמשגח בן און מען קוקט נישט אויף אונזער זייט און קיין רעגן קומט נישט וואס איז פשט אונז האמיר דאך מער תורה אמר ליה האט ער אים געזאגט קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם דאס איז אביי'ס תירוץ צו רב פפא אז אונז האבן נישט די מין מסירות נפש וואס רב יהודה האט געהאט און די מפרשים זענען מסביר אז אוודאי רעדט מען נישט דא פון די הלכה'דיגע מסירות נפש אויף די ג' עבירות חמורות ווי א מענטש דארף זיך הרג'ענען וואס דארטן איז רב פפא און אביי האבן זיכער געפאלגט וואס שטייט אין שולחן ערוך און אפילו היינט יעדער פשוט איד ווייסט אז אויף ג' עבירות חמורות דארף מען זיך לאזן פארברענען פארן אייבערשטן מען רעדט פון א אנדערע סארט מסירת נפש אפילו זאכן וואס ווי די גמרא גייט שוין ברענגען א ביישפיל אפילו זאכן וואס איז נישט דוקא א חיוב אבער מ'איז זיך פשוט מ'איז זיך פשוט מוסר נפש צו טון דעם רצון השם, פארציילט די, געבט די גמרא א ביישפיל, כי הא דרב אדא בר אהבה, חזייה לההיא כותית, ער האט געזען ווי די גוי'טע דהות לבישא כרבלתא בשוקא, איז געגאנגען אנגעטון מיט א בגד א כרבלתא, רש"י טייטשט אז ס'איז געווען א בגד חשוב און ס'נישט געווען קיין צניעות, ס'איז געווען מורא'דיג אויפמערקזאם אז א אידישע טאכטער זאל גיין מיט אזא סארט. מלכות'דיגע בגד, און געהאלטן עס אז ס'איז א פגם אין צניעות. די אנדערע לערנען דער רבינו חננאל און נאך אז מ'רעדט דא פון א רויטע בגד, און א אידישע טאכטער זאל נישט גיין מיט קיין רויטע בגד, ווייטער א ענין פון צניעות. אנדערע לערנען אז די פראבלעם איז געווען פון כלא, א פראבלעם, א הלכה'דיגע פראבלעם פון כלאים, אז די כרבלתא האט אים אויסגעזען, אדער אזוי איז געווען די סדר אז ס'איז געווען א כלאים'דיגע בגד, און מ'האט געוואוסט אז ס'איז א אסור'דיגע בגד, און לויט דעם פארשטייט מען זייער די המשך צום נעכטיגן שיעור פון המוצא כלאים בבגדו איז פושטן. דארף מען עס אויסטוהן אפילו בשוק, ממילא איז איז רב אדא בר אהבה דאס געטוהן, און ס'דא וואס נעמען ארויס א, דא ווערט א הלכה'דיגע שאלה צו ווען א מענטש זעהט זעהט, אזוי לערנט דער רמב ם, אז ווען א מענטש זעהט א יענעם זיין חבר גייט אנגעטוהן מיט א בגד של כלאים דארף איך אים עס אויך אראפ רייסן בשוק, איך דארף איך דארף אים אויסטוהן, און דער רמב ם איז גורס המוצא כלאים בבגד, איינער טרעפט. איינער טרעפט כלאים אין א בגד, מיינט נישט בבגדו, אנדערע דינגען זיך און זאגן אז ניין, אז דו זעסט דיין חבר גייט מיט כלאים אויפן גאס, דו דארפסט אים נישט אויסזאגן דעם סוד, טאקע אלס כבוד הבריות, האסט נישט קיין חיוב אים צו גיין זאגן אז ער טראגט כלאים, און אויב וועט ער זיך כאפן וועט ער זיך כאפן, על כל פנים, איז דא פארשידענע מהלכים וואס איז געווען די פראבלעם פון די כרבלתא. סבר דבת ישראל היא, ער האט געמיינט אז זי איז א אידישע טאכטער, קם קרעיה מינה האט ער עס אראפגעריסן פון איר, איגלאי מילתא דכותית היא, ס'האט זיך אויסגעשטעלט אין למעשה אז זי איז א גויטע, און ער דארף באצאלן פאר די בושת. שיימוה האט מען אים געשאצט בארבע מאה זוזי אז איר בושת איז ווערד פיר הונדערט זוז. אמר לה מה שמך האט ער געפרעגט פון די מיידל פון די פרוי וואס איז דיין נאמען. אמרה ליה האט זי אים געענטפערט מתון אז מיין נאמען איז מתון. אמר לה האט ער איר געזאגט מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא ווי רש י טייטשט עס אויף צוויי וועגן איינס מתון דיין נאמען מתון צוויי מאל דיין נאמען האט מיך געקאסט איז אזויפיל וויפיל ס'האט מיך געקאסט דא ארבע מאות זיז, און די אנדערע פשט וואס רש י זאגט איז אז ס'לשון המתנה אז ווען איך וואלט ווען געווארט אם המתנתי אויב וואלט איך געווען אביסל מער געדולדיג און איך וואלט נאכגעקוקט צו דאס איז א בת ישראל אדער א כותית וואלט איך מיר איינגעשפארט פֿיר הונדערט זוז, און די גמרא זייער א יסודות'דיגע גמרא אז מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא אז כמעט אין יעדן פאל פארדינט נישט א מענטש ווען ער טוט זאכן ספאנטעניעס ווען ער טוט זאכן זייער געיאגט. און אויף נײַן און נײַנציק פראצענט פעלער פארדינט מען נאר לייג עס אפ, דארפסט נישט יעצט מאכן קיין דעסיזשען, דארפסט נישט יעצט אריינזאגן, דארפסט נישט יעצט ארויסזאגן, דזשאסט נעם דיין צייט, נעם דיין ספעיס. א קשיא וואס די מפרשים פרעגן איז וואס איז געווען די מסירות נפש דא, על צד אז זי איז געווען א איד וואלט ער דאך נישט געדארפט באצאלן, יא? די מסירות נפש איז ס'האט אים געקאסט פֿיר הונדערט זוז, ער האט געדארפט באצאלן א ריזיגע סכום, ער האט דאך געמיינט אז ער האנדלט מיט א איד. און על צד מצד זיין עקשן וואס ער האט געמיינט וואלט ער קיינמאל נישט געדארפט באצאלן סאו וואסערע ריסק האט רב אדא בר אהבה דא גענומען און ס'דא וואס זאגן אז ס'איז נישט אזוי נאר רב אדא בר אהבה האט אויך געוואוסט אז ס'איז דא א טשענס אז מ'רעדט דא פון א כותית נאר ס'האט אים אזוי געברענט כבוד שמים אז ער האט זיך נישט אריינגעלאזט. ס'איז יא ס'איז נישט, ער איז גרייט געווען צו נעמען די ריסק אז אפשר וועט עס זיין א כותית איך גיי דארפן באצאלן כדי צו ווייזן אז מ'זעט א פירצה דארף מען מוחה זיין. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה ער פלעגט זיך זעצן אשערי דטבילה דארטן ווי די פרויען גייען זיך טובל'ן און אמר להו ער האט געפסקנט דארט הלכות אמר להו הכי טבילו והכי טבילו ער פלעגט פשוט ווייזן פאר די פרויען וויאזוי טובל'ט דיך אזוי טובל'ט דיך אזוי האט זיי אויסגעלערנט די הלכות, אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מיצר הרע, האסט נישט מורא פון די יצר הרע אז ער זאל נכשל ווערן אין הרהור, אמר להו האט ער געזאגט פאר זיי אז ער קען זיך און דמיין באפאי כי קאקי חיורי רש"י טייטשט אווזים לבנים, אזוי ווי ווייסע קאטשקעס, און איך ווייס ביי מיר אז איך קען נישט נכשל ווערן אין א הרהור. פארציילט די גמרא ענליכע מעשה, רבי יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, איז אויך געזיצן ביים טויער פון פון די מקווה, אמר האט ער געזאגט כי סלקן בנות ישראל, ואתיין מטבילה ווען די אידישע קינדער וועלן ארויסקומען פון מקווה און זיי וועלן מיך זען מסתכלן בי, וועלן זיי מיך אנקוקן ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי זיי וועלן האבן אזעלכע שיינע קינדער ווי מיר, אונז האבן שוין געהאט דערמאנט אין פריערדיגע שיעורים אז ר' יוחנן איז געווען זייער א שיינער מענטש און די גמרא ברענגט די מעשה אויך אין בבא מציעא און די גמרא זאגט אז ער האט אויך געזאגט אז זיין אזעלכע שיינע מענטשן זאלן אויך זיין לומדי תורה, פשט איז אז זיי זאלן אז זאלן נתפעל ווערן פון רבי יוחנן זאלן האבן רבי יוחנן פאר די אויגן אז אויפצוציען זייערע קינדער מיט מיט מיט לימוד התורה. אמרי ליה רבנן, לא קא מסתפי מר מעינא בישא, האסט נישט מורא פון פון א עין הרע, איז וואס די מפרשים פרעגן דא, פארוואס פרעגט נישט די גמרא די פריערדיגע קשיא, לא קא מסתפי מר מיצר הרע, פארוואס האט מען זיך נישט געזארגט אויף רבי יוחנן'ס יצר הרע נאר אויף. נאר אויף נאר ביי די פריערדיגע מעשה ביי רב גידל איז ס'דא פארשידענע תירוצים ס'דא וואס זאגן ער האט בכלל נישט געזיצט דא איז ער בכלל נישט געזיצט אין די מקווה דארטן האט דאך ממש ער האט דאך געדארפט זאגן הכי טבילו והכי טבילו דא איז ער געזיצן סאך ווייטער אנדערע זאגן ער איז געזיצן מיט פארמאכטע אויגן און זייער א שיינע תירוץ איז אז די גמרא זאגט אויף א פלאץ אז רבי יוחנן האט געהאט זייער לאנגע איילעשעס וויאזוי הייסט עס זייער לאנגע אויגן ברעמען וואס האבן אים פארשטעלט די אויגן ממילא רבי יוחנן האט געוואוסט ביי זיך אז ער זעט נישט און. די עיקר איז אז ער זיצט דארט. איז האט ער געענטפערט וואס טוט זיך מיט עין הרע אמר להו האט ער געענטפערט אנא מזרעא דיוסף קא אתינא איך קום איך שטאם פון יוסף דלא שלטא ביה עינא בישא וואס ביי די קינדער פון יוסף איז נישט דא קיין עין הרע אונז האבן שוין געהאט אויבן א גמרא אז בעצם ווייסט נישט א מענטש צו ער קומט פון ראובן שמעון לוי יהודה וועגן דעם די גמרא האט א הווא אמינא וועגן דעם זאגט מען נישט אבות אויף די שבטי קה ווייל איך ווייל איך ווייס נישט פון וועמען איך קום אבער זעט אויס ר' יוחנן ער האט יא געהאט א קבלה אז ער האט געוואוסט פון וואו ער קומט. דכתיב שטייט א פסוק, פון וואו ווייס איך אז עס איז נישט שולט קיין עין הרע אויף זרעא דיוסף, שטייט א פסוק בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי עין, איך בין העכער פון עין הרע, איך בין זיך, איך בין מסולק פון עין הרע. דאס איז איין וועג פון ווי איך לערן ארויס אז אויף זרעו של יוסף איז נישט דא קיין עין הרע, רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבים, מים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם, ואיבעית אימא אז ס'איז נישט קיין פסוק נאר ס'איז א דרש, ס'איז גוט צו געדענקן צו האבן שוין דרײַ אופנים ס'איז א טיפיקל שאלה אויף די דרשו בחינה, פון ווי לערנט מען ארויס? אז זרעו של יוסף איז אין שולט בהם עין הרע, די ערשטע צוויי זענען פסוקים און די דריטע איז א סברה אז עין שלא רצה לזון ממה שאינו שלו דער אויג וואס האט נישט געוואלט הנאה האבן פון זאכן וואס זענען נישט זיינס ביי די מעשה פון אשת פוטיפר איז אין עין הרע שולטת בו ער האט די סגולה אז קיין עין הרע איז נישט שולט אויף אים און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.